ברוך השם, מסכת כתובות, דף מ"ז, עמוד ב', די לעצטע פֿינף שורות פון עמוד. אמר רבא, האט רבא געזאגט, האי תנא סבר מזונות מדאורייתא. פריער האבן מיר דאך געלערנט אין גמרא דאס וואס א מאן דארף שפייזן די פרוי איז א תקנה פון די חכמים, זאגט די גמרא דער תנא וואס מיר גייען יעצט לערנען ער האלט אז די חיוב פון מאן צו שפייזן זיין פרוי איז מדין תורה, דתניא מיר האבן געלערנט שטייט שארה כסותה ועונתה, שארה אלו מזונות, דאס מיינט מען שפייז דארף ער איר געבן, וכן הוא אומר אזוי שטייט אין פסוק ואשר אכלו וואס זיי האבן געגעסן שאר עמי, איז דארטן די פסוק אשר אכלו שאר עמי, איז שאר איז דארטן די טייטש, טייטשן דארט די מפרשים די פלייש נאר פון די מזונות, ווי אין תניא ווערט דאך דערמאנט אז פון די מזונות פון דעם מאל ווערט די בשר ודם ממש. דאס ווארט שאר זעט אויס פון דער גמרא טוט מען טייטשן בשר, טייטש איך יעצט וואס מיינט מען בשר, מיינט מען מזונות. כסותה כמשמעו, כסותה מיינט מען קליידונג, עונתה זו עונה האמורה בתורה, די צייט פון תשמיש. וכן הוא אומר, ווי זעהן מיר עונתה איז א לשון עונה האמורה בתורה, שטייט אם תענה את בנותי. איז לויט דעם לויט דעם תנא קמא האבן מיר דאך געלערנט אז שארה אלו מזונות, הייסט עס אז מזונות איז דער חיוב מדין תורה, וואס דער מאן דארף שפייזן די פרוי. רבי אלעזר אומר, רבי אלעזר זאגט, שארה זו עונה. וכן הוא אומר איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה, ווי שאר דארט אויך די טייטש פון די ווערטער די עונה כסותה כמשמעו, אין דעם איז נישטא קיין מחלוקת, עונתה אלו מזונות דאס מיינט מען שפייז איז אויך דער חיוב מזונות מדין תורה, וכן הוא אומר, אזוי שטייט אין פסוק, ויענך ער האט דיך געפייניגט, וירעבך האט ער געמאכט הונגעריג, זעה איך אז ס'פאסט זיך דאס לשון עונה ביי מזונות. רבי אלעזר איז מדאורייתא. רבי אליעזר בן יעקב אומר, רבי אליעזר בן יעקב זאגט, אז סיי שארה, סיי כסותה, סיי עונתה, גייט דאס אלעס ארויף אויף מלבוש, און ער טוט טייטשן אזוי, שארה כסותה, אזוי ווי ס'איז איר שאר, אזוי זאל זיין איר מלבוש, עונתה כסותה, אז כ'זאל צופאסן צו די צייט, צו ס'איז הייס אינדרויסן צו קאלט אינדרויסן, אזוי זאל זיין איר מלבוש. ער זאגט אזוי, שארה כסותה, לפום שארה, לויט איר קערפער תן כסותה, אזוי זאלסטו איר געבן א מלבוש, שלא יתן לה, ער זאל איר נישט געבן, לא של ילדה לזקנה, נישט די מלבושים וואס טראגן יונגע פרויען צו די אלטע, די יונגע פרויען טראגן ברייטע מלבושים זאגט דער רש"י, צו ווערן מיט דעם, זיך מאכן מיט דעם שיין, אדער פאר עלטערע איז דאס שווער צו טראגן, און דאס איז פארקערט ולא של זקנה, נישט מלבושים וואס ס'טראגן די עלטערע פרויען לילדה, דאס איז די טייטש כסות שארה כסותה, אז די כסות זאל זיין לויט די שאר. יעצט, כסותה ועונתה, לפום עונתה, לויט דער צייט, צו ס'הייס צו ס'איז קאלט, תן כסותה, גיב איר מלבוש, שלא יתן ער זאל נישט געבן, חדשים, נייע מלבושים בימות החמה, זומער, נייע מלבושים טוט מער ווארעמען, ולא שחקים, נישט אפגעריבענע, בימות הגשמים. קומט אויס אז מיר האבן אין דעם ווארט שאר דריי טייטשן. דער ערשטער תנא טייטשט שאר מיינט מען מזונות, רבי אלעזר טייטשט שאר מיינט מען עונה, און רבי אליעזר בן יעקב טייטשט אז שאר מיינט מען מלבוש, און רבי אליעזר בן יעקב זאגט תוספות האלט אויכעט אז מזונות איז דאורייתא, אלע דריי תנאים האלטן מזונות איז דאורייתא, כאטש דא אין פסוק לויט רבי אליעזר בן יעקב רעדט זיך דאך נאר פון מלבושים, אבער דאס לערן איך שוין אפ פון א קל וחומר, ווי קען איך טייטשן דאס ווארט שאר אלע טייטשן? כ'האב נאכגעקוקט די טייטש פון ווארט שאר אין תהלים קאפיטל פ' איז פארהאנען פ' אדער ע"ח דארטן אין מיכה טייטשן אלע דאס ווארט שאר מיינט מען בשר, און וואס איז די טייטש פון ווארט בשר? איז ווארט בשר אין לשון קודש איז די טייטש גוף, דאס ווארט גוף איז נישט קיין לשון קודש ווארט, ס'ווערט אין ערגעץ נישט דערמאנט דאס ווארט גוף, דאס איז א אראמישע ווארט, ס'שטייט איך האב געהאט אין פרשת כי תשא ווי דארט איז לשון אז מ'וועט שמירן על בשר אדם, בשר איז די טייטש די גוף, איז אויב איך טייטש איז ווארט שארה די טייטש גוף, קען מען טייטשן מזונות, מזונות דאס דאס מאכט דעם גוף, עס ווערט דער בשר ודם, און די זעלבע זאך קען מען עס טייטשן צורך הגוף מען מיינט עונה, און מען קען עס אויך טייטשן מלבושים. תנא רב יוסף, האט רב יוסף געלערנט, שארה זה קירוב בשר.

איז דעמאלט איז נישט בדרך העולם איז די דין יוציא ויתן כתובה מוז ער איר גט'ן און ער גיט איר א כתובה צווינגען מען זאל איר גט'ן און די זעלבע זאך אז ס'איז פארקערט אויב זי זאגט אזוי דעמאלט באקומט זי א דין פון מורדת און דעמאלט פארלירט זי די כתובה. רשי. אין דער משנה האבן מיר געלערנט פריער ווערט דערמאנט אין דער משנה אז דער מאן איז מחוייב קבורתה אז די פרוי שטארבט דארף ער איר קובר זיין, און רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט אפילו עני שבישראל אפילו א ארעמאן לא יפחות זאל נישט געבן ווינציגער משני חלילים פון צוויי חלילים און מקוננת דאס מוז ער פאר איר דינגען. ווייזט אויס אז לויטן תנא קמא דארף איז נישטא אויף אים קיין חיוב דאס צו טון. פרעגט די גמרא, מכלל קומט דאך אויס דתנא קמא סבר אז דער תנא קמא לערנט הני לא, אז דער תנא קמא לערנט אז מען מוז נישט נעמען שני חלילים און מקוננת. היכי דמי, אין וועלכן פאל רעדט זיך די משנה? אי דאורחה, אויב דער סדר פון איר משפחה איז אז מען נעמט שני חלילים מיט א מקוננת, מאי טעמא דתנא קמא דאמר לא, וואס איז דער טעם פון תנא קמא וואס ער זאגט אז מען דארף נישט, ס'איז דאך אזוי דער סדר, איז ער מחוייב וויפיל דער סדר איז. ואי דלאו אורחה, אויב ס'איז נישט אזוי איר סדר, אין איר משפחה פירט מען זיך נישט אזוי ווען א פרוי שטארבט, מאי טעמא דרבי יהודה, וואס איז דער טעם פון רבי יהודה'ן אז מ'דארף יא? זאגט די גמרא לא צריכא דא רעדט זיך, כגון דאורחיה דידיה, אין זיין משפחה אז עס שטארבט א פרוי, טוט מען נעמען שני חלילים און מקוננת ולאו אורחה דידה אין איר משפחה טוט מען דאס נישט נעמען איז דא א כלל איך לערן אפ פון דעם פסוק בעולת בעל זאגן מיר בעולת בעל זי גייט ארויף צו די מאן למשל. אז זי האט געבוירן א קינד איז אין איר משפחה פירט מען זיך אז מען טוט אליין זייגן די קינדער, און אין זיין משפחה פירט מען זיך אז די מאמע טוט נישט זייגן נאר מען טוט דינגען א מניקה זאל זייגן, איז אזוי אויב איך זאל קוקן אין איר משפחה מוז זי אליין זייגן, אבער אויב איך זאג עולה עמו אז זי ווערט העכער מיט אים אזוי ווי ער איז, איז זאל טאקע זיין איר משפחה זייגט מען, אבער א ווייל זיין משפחה טוט מען דינגען, קען זי אויך קען ווי מען זאגט איז ער אויך מחוייב צו דינגען א מינקת. איז אזוי, איז די תנא קמא סבר דער תנא קמא לערנט כי אמרינן ווען זאגן מיר עולה עמו, זי באקומט א מעלה מיט אים, דאס הייסט אז שטענדיג ווערט זי גערעכנט לגבי די גוטע זאכן פון זיין משפחה, ואינה יורדת עמו, וועט זיין פארקערט אז איר משפחה איז העכערע פון זיינע, דעמאלט איז זי נישט יורד. הני מילי דאס איז נאר גערעדט געווארן מחיים בשעת זי לעבט. אבער לאחר מיתה, אבער לאחר מיתה, לא, איז זי נישט עולה מיט אים, ממילא, ווייל עס איז דאך נישט דער סדר פון איר משפחה צו נעמען שני חלילים און מקוננת, איז ער נישט מחויב דאס צו דינגען פאר איר. אזוי האלט די תנא קמא.

כאטש איר משפחה נעמט מען דאך דאס נישט, אבער דער כלל פון עולה עמו גייט ארויף אפילו לאחר מיתה. נאר דא איז דא א דיוק, וואס כאפט די משנה פונקט אן, שני חלילים ומקוננת איז דאך יעדן זאך איז דאך אפהענגיג וואס איז זיין משפחה, תוספות רעדט שוין פון דעם אמר רב חיסדא אמר מר עוקבא, האט רב חיסדא געזאגט אין נאמען פון מר עוקבא, הלכה כרב יהודה, די הלכה איז ווי רב יהודה וואס ער לערנט אז דער כלל וואס מיר זאגן עולה עמו ואינו יורדת עמו איז אפילו לאחר מיתה אויך. ואמר רב חיסדא אמר מר עוקבא, איך האב פריער אבער געזאגט א הלכה פון רב חיסדא אין פארן נאמען פון מר עוקבא זאג איך נאך א זאך וואס ער האט געזאגט, כאטש ס'האט נישט קיין שייכות צו פריער, נאר ווייל איין מענטש זאגט ביידע זאכן. מי שנשתטה, רחמנא לצלן, איינער איז אראפגעגאנגען פון זינען, און געווארן א שוטה, בית דין יורדין לנכסיו, דער בית דין טוט אוועקשטעלן דארט אפוטרופוס, א מענטש זאל אויפפאסן אויף זיין פארמעגן, וזנין און מען טוט שפייזן און מפרנסין, פרנסה ווערט אנגערופן מלבושים, מיט זאכן צו, כסות, צודעקן. את אשתו, זיין פרוי, ובניו, און זיינע זין, ובנותיו, און זיינע טעכטער, און אויכעט ודבר אחר, נאך אנדערע זאכן, די גמרא וועט ווייטער זאגן וואס מען מיינט נאך אנדערע זאכן, אנדערע טייטשן דבר אחר אז פאר דער פרוי זאל מען אויך קויפן תכשיטים, ווי עס קומט איר, און אנדערע טייטשן אז פון די נכסים זאל אויך געבן צדקה. אמר ליה רבינא לרב אשי, האט רבינא געפרעגט רב אשי, מאי שנא וואס איז דאס אנדערש מהא דתניא פון דעם וואס מיר האבן געלערנט מי שהלך למדינת הים, א מענטש איז אוועק געגאנגען למדינת הים, מיטאמאל איז ער אוועק געפארן און האט איבער דא איבער געלאזט א פרוי מיט קינדער, ואשתו תובעת מזונות, די פרוי מאנט זי דארף האבן צו עסן, בית דין יורדין לנכסיו, די בית דין גייט אריין אין זיינע פעלדער, וזנין, מען טוט מפרנסין, מען טוט שפייזן, מען טוט באקליידן את אשתו, זיין פרוי, אבל אבער, לא בניו ובנותיו ולא דבר אחר, אבער די זין און די טעכטער דארף מען ניט שפייזן, ווייל בחייו איז ער נישט מחויב צו שפייזן בניו ובנותיו. איז פארט א קשיא ולא דבר אחר, נישט אנדערע זאכן, איז די קשיא, פריער האט מען דאך געזאגט מי שנשתטה ער איז געווארן א שוטה טוט מען יא שפייזן בניו ובנותיו, און דא פארוואס ווען ער איז אוועקגעפארן טוט מען נישט שפייזן, אמר ליה, האט רב אשי גענטפערט צו רבינא'ן, ולא שאני לך, איז דען דיר נישט קיין חילוק בין יוצא לדעת צי דער מענטש איז ארויסגעגאנגען און האט געוויסט אז ער גייט ארויס, ליוצא שלא מדעת צו דעם דין וואס ער איז געווארן נשתטה, אויב ער גייט ארויס פון דעם ארט לדעת. האט ער געדארפן אנזאגן אז מען זאל שפייזן בניו ובנותיו און אשתו, און אז ער האט נישט אנגעזאגט איז א סימן ער וויל זיי נישט שפייזן, נישט די פרוי נישט די קינדער, אבער די פרוי איז ער דאך מחויב צו שפייזן בתנאי כתובה, איז געווארן משועבד די נכסים, אבער בניו ובנותיו איז דאך נישט משועבד צו שפייזן, דעריבער זאגן מיר אז דער וואס איז אוועקגעגאנגען למדינת הים זי דארף מען נישט שפייזן בניו ובנותיו, אבער דורך צדקה דארף מען עס אויסהאלטן, אבער דארטן ווי ער איז געווארן א שוטה ער האט זיך נישט דאס רופט זיך אן ער איז אוועק שלא לדעת, מסתמא איז ער צופרידן אז מען וועט שפייזן בניו ובנותיו. פרעגט די גמרא, מאי דבר אחר? מ'האט פריער געלערנט אז מ'טוט נישט לא בניו ובנותיו ולא דבר אחר, נאך וועלכע זאך נישט? רב חסדא אמר זה תכשיט אז מ'גיט נישט די פרוי קיין תכשיטים קויפט מען נישט, אז וואס די פרויען טוהן דארט נוצן קאסמעטיקס, נאר שפייזן און קליידונג. רב יוסף אמר, רב יוסף זאגט, צדקה, ער איז נישט דא, נעם איך נישט קיין צדקה פון זיינע פעלדער. אמת ס'איז דאך א חיוב צו געבן, איך נעם עס נישט אראפ. מאן דאמר תכשיט, דער וואס ער לערנט תכשיטים גיב איך נישט פאר זיין פרוי כל שכן צדקה, אוודאי און אוודאי איך דארף נישט מאכן קיין צדקה פון זיינע פעלדער. מאן דאמר צדקה, דער וואס ער זאגט אז צדקה גיב איך נישט, אבל תכשיט יהבינן לה, תכשיטים גיב איך יא, ווייל מיר ווייסן דלא ניחא ליה, ער איז נישט צופרידן, דתינוול, כאטש ער האט נישט אנגעזאגט ביי דעם אוועקגיין, דאך טו איך דאס טאן. איז האב מיר יעצט געלערנט אז דאס גייט ארויף אויף מיר דעם מי שהלך למדינת הים, אויף דעם גייט עס ארויף וואס דארט שטייט ולא דבר אחר, ס'איז דא א צווייטע פשט אין רש י אז דאס גייט ארויף אויף מר עוקבא, וואס מר עוקבא האט געזאגט מי שנשתטה, איז דארט דער דין אז מ'גיט יא דבר אחר, בין איך גורס פארקערט, מאן דאמר דער וואס ער זאגט צדקה אז מען גיט פון זיינע נכסים צדקה, און כל שכן תכשיט, תכשיטים פאר דער פרוי גיט מען אוודאי, און מאן דאמר דער וועלכער לערנט תכשיט, תכשיט גיט מען, אבל צדקה לא. פארוואס גיט מען תכשיט? ער וויל נישט זאל ווערן פארמיאוסט. אמר רב חייא בר אבין אמר רב הונא. מי שהלך למדינת הים, איינער איז אוועקגעגאנגען למדינת הים, און די פרוי איז דא געבליבן, ער איז ווייט אוועקגעפארן, ומתה אשתו, זיין פרוי איז געשטארבן, בית דין יורדין לנכסיו, די בית דין גייט אריין אין זיין פארמעגן, וקוברין אותה, מען טוט איר קובר זיין, לפי כבודו, לויט זיין כבוד, ווייזט אויס פון דעם אז ווי וועט זיין אז איר כבוד איז גרעסער פון זיין כבוד, כ'גיי שטענדיג גייטס אראפ הייסט עס, מיט דעם וואס איך נעם לפי כבודו גייטס דאך אראפ, פרעגט די גמרא לפי כבודו איך רעכן זיך נאר אויף זיין כבוד ולא לפי כבודה נישט לויט איר כבוד, און ס'איז א זיכערע זאך אז זי איז נישט יורד מיט אים, אפילו דער וועלכער לערנט פריער אז אינה עולה עמו לאחר מיתה, אבער אראפגיין האלט קיינער נישט אז אפילו לאחר מיתה אז זי זאל יורד זיין. זאגט די גמרא אימא זאג אף לפי כבודו, דאס הייסט דארטן וואו זיין כבוד איז העכער פון איר כבוד, איז זאל מען קובר זיין לפי כבודו.

וועט שטארבן, לא תקברוה זאל מען איר נישט באגראבן מנכסיו פון זיינע פעלדער, שומעין לו טוט מען אים פאלגן, ווען האט ער געזאגט אויב ווער איז פריער געשטארבן? אויב זי שטארבט פריער ליגט דאך אויף אים א חיוב צו קובר זיין, נאר וואס דען מיינט מען דא? ער זאגט אז אויב ער וועט פריער שטארבן נאכער וועט זי שטארבן זאל מען איר נישט קובר זיין פון זיין פארמעגן. פרעגט די גמרא, מאי שנא כי אמר, פארוואס אויב ער זאגט פארוואס טו איך אים פאלגן? ווייל איך זאג דנפלי נכסי קמי יתמי, ווייל די נכסים פאלן פאר די יתומים, און אויף די יתומים ליגט נישט קיין חיוב איר קובר זיין, א חיוב איר קובר זיין ליגט אויף די וואס טוען ירש'ענען איר כתובת בנין דכרין.

אלא זאגט די גמרא האט אזוי ער געזאגט האומר איינער זאגט אם מת הוא אויב ער וועט שטארבן לא תקברוהו מנכסיו זאגט ער אויב ער וועט שטארבן זאל מען אים נישט קובר זיין פון זיינע נכסים אין שומעין לו דא טו איך אים נישט פאלגן לאו כל הימנו, ער האט נישט דעם כח שיעשיר את בניו ער זאל מאכן רייך די קינדער איבערלאזן פאר זיי א ירושה, ויפיל עצמו על הציבור און זיך זאל ער ווארפן אויף די ציבור אז מען זאל אים קובר זיין מיט צדקה'דיגע געלט. רש"י. זאגט די משנה, לעולם היא ברשות האב. שטענדיג איז די טאכטער ווען זי איז א קטנה אדער זי איז א נערה איז זי אין רשות פון איר טאטן, דאס הייסט א בת ישראל וואס איז געווארן מקודש צו א כהן האט זי נאך דעם דין ווי א בת ישראל, זי קען נישט עסן קיין תרומה, און ער איז זוכה אין אלע זכותים וואס דער טאטע האט אין זיין טאכטער הנערה, לגבי מעשה ידיה, לגבי מציאתה, עד שתכנס ביז זי וועט אריין גיין לרשות הבעל לנישואין, דאס הייסט ביז מסירה לחופה, ביז חופה איז זי אין רשות פון טאטן. מסר האב לשלוחי הבעל, דער מאן האט געשיקט שלוחים מען זאל איר נעמען, און דער פאטער האט איר איבער געגעבן לשלוחי הבעל, נאך די קידושין האט מען האט שוין באשטימט די זמן חופה, און דער מאן האט געשיקט שלוחים, האט דער טאטע איר איבער געגעבן צו די שלוחים פון מאן, דעמאלט איז דאך שוין ארויס געגאנגען פון רשות פון טאטען, הרי היא ברשות הבעל, איז זי שוין אין רשות פון מאן, דער טאטע האט שוין נישט אין איר קיין זכותים, מ'וועט שוין זען אין גמרא ווייטער וועגן כתובה, וועגן תרומה, הלך האב עם שלוחי הבעל, ווי איז אבער דער מאן איז מיט זיי מיטגעגאנגען, דער פאטער איז מיטגעגאנגען מיט די שלוחים פון מאן. או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל, די שלוחים פון טאטן זענען מיטגעגאנגען מיט די שלוחים פון מאן, דאס הייסט דער טאטע האט איר געשיקט מיט שלוחים, און דער מאן האט געשיקט נאך איר שלוחים, איז נאך אלץ הרי היא ברשות האב, ווייל עס איז דאך נאך דא פארהאנען די שלוחים פון טאטן. מסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל, אז זיי האבן זיך געטראפן אויפן וועג, און די שלוחים פון טאטן האבן איר איבערגעגעבן צו די שלוחים פון מאן, הרי היא ברשות הבעל, איז זי שוין אין רשות פון דעם מאן, די גמרא וועט באלד זאגן וועגן וועלכע זאכן, רש"י עמוד א'. לעולם היא ברשות האב, ואם בת ישראל מאורסת לכהן היא, אויב א בת ישראל וואס איז געווארן מקודש צו א כהן, אינה אוכלת בתרומה, עסט זי נאך נישט קיין תרומה, וזכאי בה, און דער טאטע איז אין איר זוכה, ככל זכות אב בבתו, אזוי ווי יעדע זכות וואס א טאטע האט אין זיין טאכטער. לרשות הבעל לנישואין, כלומר, שתכנס לחופה לשם נישואין, שתהא מסורה זאל זיין איבערגעגעבן לרשות הבעל, דאס איז דער ענין פון חופה, און תוספות איז גלייך גורס לעולם היא ברשות האב עד שתכנס לחופה. מסרו שלוחי האב שהיה האב משלחה לו, דער טאטע האט איר געשיקט על ידי שלוחיו, דורך זיינע שלוחים, ופגעו בשלוחי הבעל, און זיינע שלוחים האבן געטראפן די שלוחים פון מאן, ומסרו להם, די שלוחי האב האבן איר איבער געגעבן לשלוחי הבעל, איז זי שוין אין רשות פון בעל. גמרא. פרעגט די גמרא מאי לעולם, די אנפאנג משנה שטייט לעולם היא ברשות האב, גייט ער מיר עפעס מרבה זיין ווען מיינט מען צו זאגן לעולם, לאפוקי ממשנה ראשונה, ער גייט מיר זאגן אנדערש ווי עס ווערט דערמאנט די ערשטע משנה ווייטער אין פרק אף על פי, דארט איז דא צוויי משנות, דתנן,' אין דער ערשטער משנה שטייט הגיע זמן, ווען מען האט באשטימט ווען מען וויל מאכן די חתונה, דארף מען איר געבן א בתולה צוועלף חדשים זי זאל זיך צוגרייטן צו די חתונה, און ס'איז געקומען שוין די צייט, ס'איז שוין דורכגעגאנגען צוועלף חדשים ולא נישאו, און ס'איז נישט געווארן, מען האט נישט געמאכט די חתונה, די סיבה איז געווען אין חתן איז דער דין כאטש שטענדיג אן ארוסה איז דער מאן נישט מחויב צו שפייזן, אבער דא אין דעם פאל אוכלות משלו איז ער שוין מחויב איר צו שפייזן, ואוכלות בתרומה אויב זי איז א בת ישראל וואס איז מקודש צו א כהן עסט זי תרומה, אזוי שטייט אין משנה ראשונה, קא משמע לן, לאזט מיר הערן אונזער משנה, אז איך זאג אזוי ווי די משנה האחרונה לעולם, אז הגיע הזמן, טאר זי נאך נישט עסן קיין תרומה. ווייטער איז געשטאנען אין דער משנה, מסר האב לשלוחי הבעל, אז דער טאטע האט איר איבער געגעבן צו די שלוחים פון מאן, הרי היא ברשות הבעל, הייסט עס, קיין חופה איז נאך נישט געוועזן, ס'נאר געוועזן די זאך וואס מסר האב לשלוחי הבעל איז זי שוין ברשות הבעל, אמר רב האט רב געזאגט מסירתה לכל מיט דעם איבערגעבן איז שוין לגבי אלע דינים פון יעצט אן, וועט שוין איר דער מאן ירשענען, ער וועט זיך שוין צו איר מטמא זיין אויב ער איז א כהן, און אירע מעשי ידיה באלאנגט שוין צו אים, אלע זכותים וואס א מאן האט אין זיין פרוי, האט ער שוין, ווייל די איבערגעבן צו די שלוחים טוט אפ די זעלבע זאך וואס חופה טוט אפ, חוץ מתרומה, אבער תרומה, אויב זי איז א בת ישראל לכהן קען זי נאך נישט עסן קיין תרומה, וואס איז תרומה אנדערש? ווייל פארוואס מדין תורה איז אן ארוסה מעג אויך עסן תרומה, א בת ישראל שנתארסה לכהן איז מדין תורה מעג זי עסן תרומה, נאר פארוואס טאר זי נישט עסן כתרומה? איז דא א חשש משום סימפון, טאמער שפעטער נאך דער חופה וועט ער זען אין איר א מום, וועט ווערן בטל למפרע די קידושין איז זי געווען א זרה, איז כל זמן ס'איז נאך נישט געווען קיין חופה לא בא עליה, איז נאך אלץ דא דער חשש טאמער וועט ער געפינען אין איר מומין במקום סתר שבגוף, דעריבער קען זי נאך נישט עסן כתרומה. ורב אסי אמר, און רב אסי זאגט, אף לתרומה, ווייל ער האלט, רב אסי, דער טעם פארוואס די רבנן זאגן אן ארוסה טאר נישט עסן קיין תרומה, איז ווייל בשעת זי איז אן ארוסה געפינט זיך נאך אין דעם הויז פון איר פאטער, און אז מיט איר זי וועט עסן תרומה, טאמער וועט זי מכבד זיין אדער צו איר ברודער, אירע שוועסטער, אבער דא א. אז מ'האט איר שוין איבער געגעבן צו די שלוחים פון איר מאן, האב איך שוין פאר דעם נישט קיין מורא, מעג זי שוין עסן תרומה אויכעט. וועגן נדרים די אלע זאכן איז זי שוין זיכער ברשות הבעל, סיי לויט רב און סיי לויט רב אסי, ווייל די מסירה לשלוחים דאס איז במקום חופה. נאר סימפון האב איך מורא. איתיביה רב הונא לרב אסי, האט רב הונא געפרעגט א קשיא צו רב אסי, ואמרי לה אנדערע זאגן חייא בר רב האט געפרעגט א קשיא לרב אסי, דו רב אסי זאגסט אז לגבי תרומה איז די מסירה וואס מען גיט איר איבער איז שוין במקום חופה, אין דער משנה שטייט לעולם היא ברשות האב, שטענדיג איז זי ברשות האב, עד שתכנס לחופה, ביז מען וועט ווערן אריין גענומען לחופה. און האבן מיר דאך געלערנט גלייך אז וואס מיינט די משנה צו זאגן אויף מאי לעולם לאפוקי ממשנה ראשונה, אז ווען זאגן מיר מעג זי עסן תרומה דווקא ווען שתכנס לחופה, וואזשע זאגסטו רב אסי, אפילו אז זין מ'האט נאר איר איבער געגעבן צו די שלוחים פון מאן מעג זי שוין עסן תרומה? לויט רב'ן איז גוט, אבער אויף רב אסי'ן איז שווער. אמר להו רב, כאטש רב קריגט דאך אויף רב אסי, האט רב געזאגט צו זיינע תלמידים, זאגט דער רש"י צו זיין זין, די וואס האבן געפרעגט די קשיא, לאו אמינא לכו האב איך דען אייך נישט געזאגט לא תיזלו איר זאלט נישט גיין פרעגן קיין קשיות בתר איפכא פון אזא זאך וואס דער וועלכער מען וועט אים פרעגן א קשיא קען ער אזוי אייך זאגן ווי מען זאגט זאגן די פארקערטע ער וועט איינלערנען אין דער זאך פונקט פארקערט ס'זאל נישט זיין קיין קשיא יכול לשנויי לכו, רב אסי קען אייך פארענטפערן, מסירתה זו היא כניסתה לחופה, דאס וואס מען גיט איר איבער צו די שלוחים דאס איז שוין חופה, ממילא איז נישט קיין קשיא. ושמואל אמר, שמואל קריגט סיי אויף רב און סיי אויף רב אסי, און שמואל זאגט, לירושתה, אז די איבערגעבן צו די שלוחים פון מאן טוט אויף נאר לגבי איין זאך, אז דער אויב זי שטארבט טוט ער דער מאן ירש'נען דעם נדן וואס ער האט אריינגעברענגט, כאטש אשתו ארוסה האבן מיר דאך פריער געלערנט טוט ער נישט ירש'נען,

ער מיינט צו זאגן אז אויב די כתובה פון א אנדער מענטש וועט נאר זיין מנה, זי האט דעם דין ווי אלמנה מן הנשואין, אלמנה מן הנשואין האבן די חכמים מתקן געווען אז דער וואס מיט וועמען זי האט שפעטער חתונה איז איר כתובה נאר מנה, און דא אויכעט. כאטש ס'איז נאך נישט געווען די חופה, ס'איז נאר געוועזן מסר האב לשלוחי הבעל, איז לגבי דעם או האט זי שוין דעם דין ווי א נשואה, כאטש זי איז א בתולה און זי האט חתונה מיט א אנדערן, אז דער מאן לאמיר זאגן איז דעמאלט געשטארבן, און זי וועט י, אדער האט ער גע'גט, און זי וועט יעצט חתונה האבן מיט א אנדערן, כאטש זי איז א בתולה, און אויכעט ס'איז נישט געוועזן קיין חופה, איז דאס או וואס מסר האב לשלוחי הבעל מאכט איר אז זי האט שוין דעם דין פון א נשואה, און א נשואה ווען זי האט חתונה שפעטער מיט א אנדערן, איז שוין די כתובה פון דעם אנדערן מאן נישט מאתיים, נאר מנה, כאטש זי איז א בתולה. רש"י. רבי יוחנן ורבי חנינא דאמרי תרווייהו, רבי יוחנן און רבי חנינא זאגן ביידע, מסירתה לכל, דער איבערגעבן טוט אויף אלעס, אף לתרומה, רבי יוחנן און רבי חנינא האלטן אזוי ווי רב אסי האט פריער געזאגט, אז מסירתה לכל, אף לתרומה. זאגט די גמרא מיתיבי, איך דארף פרעגן א קשיא. האבן מיר געלערנט הלך האב עם שלוחי הבעל, אז דער מאן, דער טאטע, איז מיט געגאנגען מיט די שלוחים פון מאן, או אדער שהלכו שלוחי האב, זענען מיטגעגאנגען די שלוחים פון טאטן, עם שלוחי הבעל, או אדער שהיתה לה חצר בדרך, אויפן וועג איז געווען א חצר, ונכנסה עמו, זי איז אריינגעגאנגען מיט דעם ארוס, ללין, דארט צו נעכטיגן, ווי סתם אזוי כשאר לינה, נישט לשם נשואין, אף על פי כאטש שכתובתה, אז דעם נדן וואס דער איר טאטע האט פאר איר באשטימט, געפינט זיך דאס אלעס שוין בבית בעלה, אין הויז פון איר מאן. דאך זאגן מיר מתה אויב זי איז געשטארבן אביה יורשה טוט איר ירש'נען איר פאטער וויילע זי איז נאך נישט אין רשות פון מאן. ווי איז מסר האב לשלוחי הבעל? דער טאטע האט שוין איבערגעגעבן לשלוחי הבעל או שמסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל, או אדער שהיתה לו חצר בדרך, ער האט געהאט א חצר אויפן וועג, ונכנסה עמו לשם נישואין, אף על פי שכתובתה בבית אביה, אפילו דער נדן וואס דער טאטע האט איר באשטימט געפינט זיך נאך אין איר פאטער'ס הויז, מתה אז זי איז געשטארבן בעלה יורשה, טוט איר מאן איר ירש'נען, במה דברים אמורים, לגבי וועלכע זאכן זאגן מיר אז דער איבערגעבן צו די שלוחים דאס איז נישואין לירושתה, נאר צו די ירושה, אבל לתרומה, אבער ביי תרומה, אין אשה אוכלת בתרומה, עסט נישט קיין פרוי קיין תרומה, עד שתיכנס לחופה. תיובתא דכולהו איז דאך א קשיא אויף אלע וואס זיי קריגן אויף שמואל'ן, דא אז זעה איך דאך אויף ווי שמואל וואס שמואל זאגט אז וואס טוט מיר אויף די מסירה דאך נאר לגבי ירושה, תיובתא בלייבט א קשיא, פרעגט די גמרא, דו פרעגסט א קשיא פון דער ברייתא, מיר האבן א כלל אז אויב די ברייתא איז פארגרייזט קען איך פון דארט נישט פרעגן קיין קשיא, הא גופא קשיא, די ברייתא אליין איז שווער, אמרת, אין אנפאנג רישא, אין די אנפאנג פון דער ברייתא זאגסטו, נכנסה עמו ללין, אז אויב זי איז אריינגעגאנגען מיט אים צו נעכטיגן, זאגן מיר, איז זי נאך ברשות האב, טעמא דללין, אז בפירוש מ'איז אריינגעגאנגען ללין נישט פאר נישואין, הא סתמא, אבער מ'גייט סתם אריין, ווייזט אויס לשם נישואין. אימא סיפא, אין די סיפא שטייט, נכנסה עמו לשם נישואין, דווקא ווען זי גייט אריין לשם נישואין. הא סתמא, אבער סתם ללין, איז דאך א סתירה, אט אין די רישא זאגן מיר אז סתם איז לשם נישואין, און דער סיפא זאגט ווען איז לשם נישואין, דווקא בפירוש, אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט, סתמי סתמי קתני, דאס וואס שטייט נכנסה עמו ללין אין די רישא מיינט מען נישט זי איז אריינגעגאנגען ללין, נאר מען מיינט סתם אין די סיפא וואס שטייט נכנסה עמו לשם נישואין מיינט מען אויך סתם, נאר דער חילוק איז אין דער רישא רעדט זיך אז ס'איז געווען איר חצר, אין דער סיפא רעדט זיך אז ס'איז געווען זיין חצר, איז סתם חצר דידה איז ללין, סתם חצר דידיה לנישואין. רשי, תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, דער דין איז דאך א נערה המאורסה שזינתה קומט דאך איר סקילה, ווי וועט זיין אז זי איז געוועזן נשואה? אז ס'הייסט אז ס'שוין נישט געווען קיין בתולה קומט א חנק, און לאו דווקא זי איז געוועזן שוין בעולה, נאר מ'האט דאך געלערנט אז ס'איז געווען נכנסה לחופה ולא נבעלה, איז אויך די זעלבע דין, האט זי שוין דעם דין ווי אשת איש וואס עס קומט חנק. יעצט שטייט אין גמרא נאך א גרעסערע חידוש, קיין חופה איז נאך אויך נישט געוועזן. תנא, האבן מיר געלערנט אין דער ברייתא, מסר האב לשלוחי הבעל, דער טאטע האט איר איבער געגעבן צו די שלוחים וואס דער מאן האט געשיקט איר צו נעמען, וזינתה, און זי האט מזנה געווען, איז דער דין, הרי זו בחנק, קומט חנק, קומט דא אויס אזוי, אז מיר האבן דריי אופנים ווען עס קומט חנק, סקילה קומט נאר אין איין וועג, ווען זי איז נערה, בתולה, המאורסת לאיש, מען האט איר נאר מקדש געווען. יעצט חנק קומט, אויב ס'איז שוין געוועזן בעולה, ס'איז שוין געווען אדער, אפילו ס'איז נאך נישט געווען קיין בעולה, נאר נכנסה לחופה ולא נבעלה, איז אויך די דין אז ס'קומט חנק, און דא זאגט די גמרא א גרעסערן חידוש, אז אויב ער האט נאר איבער געגעבן דער טאטע לשלוחי הבעל און זינתה קומט שוין חנק, פרעגט די גמרא מנא הני מילי, וואנען ווייס איך דאס, פאקטיש איז דאך נאר א מאורסת, ס'איז דאך נישט געווען קיין חופה. אמר רב אמי בר חמא, האט רב אמי בר חמא געזאגט, אמר קרא שטייט אין פסוק לזנות בית אביה אז מען רעדט פון א נערה בתולה מאורסה ווייסטן דאך שוין אז זי געפינט זיך אין בית אביה, וואס גייט מיר דער פסוק דא דערמאנען לזנות בית אביה, פרט ער גייט מיר ממעט זיין לשמסר האב לשלוחי הבעל, אז אויב דער טאטע האט איר איבער געגעבן לשלוחי הבעל, זאגן מיר, איז שוין דעמאלט איז שוין נישט דער דין אז ס'קומט איר סקילה. פרעגט די גמרא, דו האסט טאקע א מיעוט ממעט צו זיין, ואימא לאמיר זאגן אז דער מיעוט גייט מיר ממעט זיין אויב שנכנסה לחופה ולא נבעלה, אויב נכנסה לחופה ולא נבעלה בין איך ממעט, ווייל דו זאלסט נישט זאגן נערה בתולה שטייט ביי סקילה, און זי איז נאך א בתולה, זאגט מיר דער פסוק ניין. אז ס'איז שוין בית אביה איז שוין נישט דא ביי איר, אבער דא אויך אפילו לחופה איז נאך אויך נישט אריין געגאנגען, איז רופט זיך נאך אויך אן אז אין בית אביה, וואס איז די טייטש בית אביה? שטייט אין בית אישה און אין בית אביה נדרה, מיינט מען איז זי געווען אין הויז פון טאטן צו בית אישה נדרה אין רשות, פארוואס זאלסטו גיין דאס אויך ממעט זיין? גענוג דו וועסט ממעט זיין נכנסה לחופה, ולא נבעלה, וועל מען זאגן אז דארט קומט חנק. אמר רבא, האט רבא געזאגט, אמר לי אמי, אמי האט מיר געזאגט, חופה בהדיא כתיבא, אויב ס'איז נכנסה לחופה ולא נבעלה, איז שוין דא א בפירוש'ע פסוק אז ס'קומט נישט קיין סקילה. אויב אזוי איז דאך וואס זשע לאזט מיר הערן דער פסוק לזנות בית אביה, דאס גייט מען דערציילן, אפילו קיין חופה איז אויך נישט געוועזן, ס'נאר געווען וועלכע זאך מסר האב לשלוחי הבעל איז אויך דער זעלבער דין אז ס'קומט נישט קיין סקילה. ווי שטייט בפירוש חופה? שטייט אין פסוק כי יהיה נערה בתולה מאורסה לאיש. נערה גייט מען ממעט זיין ולא בוגרת, א בוגרת וואס איז געווארן מקודש און זינתה קומט איר נישט קיין סקילה קומט איר חנק ווי אשת איש. בתולה גייט מען זאגן ולא בעולה. מאורסה אז ס'איז נאר געווען קידושין ולא נשואה. מאי נשואה? וואס מיינט ער צו זאגן ולא נשואה? אילימא אז כ'וועל זאגן נשואה ממש אבי נשואה א נכנסה לחופה און אויכעט נבעלה, היינו בתולה ולא בעולה, אויב נכנסה לחופה ונבעלה איז דאס קען איך דאך שוין ממעט זיין אז ס'קומט נישט קיין סקילה ווייל עס שטייט בתולה ולא בעולה. אלא לאו, דאס וואס איך זאג מאורסה ולא נשואה, מיינט מען אז גייט מען ממעט זיין, שנכנסה לחופה ולא נבעלה, אויב נכנסה לחופה ולא נבעלה, בין איך ממעט פון וועלכן פסוק, מאורסה ולא נשואה, אויב ווייס איך דאך שוין נכנסה לחופה ולא נבעלה קומט חנק, לערן איך שוין אפ פון לזנות בית אביה וועלכן דין אז מסר האב לשלוחי הבעל איז אויך דער זעלבער דין אז קומט חנק. רש"י.